ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נומבער פֿערצן מיט ר' חיים עקשטיין, א גוטן ר' חיים.
א גוט יאר ר' פנחס.
אייביג גוט, אייביג גוט, אייביג געשמאק צו רעדן מיט דיר, איך ווער אייביג קלוגער און איך האף היינט נאכאמאל צו ווערן נאך מער קלוג. בלעדי אלקים יענה. אקעי. איז אםמ. כ'האב מיך אויסגעלערנט א שטיקל, איך מיין כ'האב מיך אויסגעלערנט ידיעות אויף למעשה אויך טו בי אנעסט, הגם איך ווייס איך טו נישט גארנישט, איך טו נאכנישט גארנישט, ווייל. כ'ווייס אז דא באקומט מען נאר אזוי ווי מען זאגט ידיעות, אבער הדרכה למעשה איז שוין א לענגערע זאך, און כ'דענק דערפאר מאכסטו די קורסעס, יא. אבער א וואקעבולערי האב איך באקומען א גרויסע, יא, איך האב פארדעם, ביז איך בין אנגעקומען צו א שניעס און מען האט גערעדט פון די סטאק מארקעט, יא, בין איך געשטאנען מן הצד, פארוואס מן הצד? ווייל כ'האב געטרייט אפאר מאל אריינצורעדן און כ'האב געזען, יא, קיצור, לאמיר לייגן מיין כבוד אין א זייט, כ'האב גענוצט די נישט ריכטיגע ווארט אויפן נישט ריכטיגן פלאץ.

איז רבי חיים, ילמדני רבינו, וואס מיינט העדזשינג? איך ווייס אז ס'האט שייכות מיטן סטאק מארקעט, דעטס אלל איי קנאו.
יא, איך קוק אן ס'האט שייכות מיט די סטאק מארקעט, באט ס'מיינט נישט האבן קיין שייכות מיט די סטאק מארקעט, ס'קען האבן שייכות מיט אסאך זאכן. ס'דא, ס'דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן העדזש פאנדס למשל, איך ווייס נישט צו האסט אמאל געהערט פון אזא זאך העדזש פאנדס. די ווארט, די ווארט, שוין גערעדט דערפון דאכצעך מיר אויכעט אפילו דא.

טוהן צוויי זאכן אויפאמאל וואס אלע ביידע האבן די פארקערטע ריסק איינער פונעם צווייטן.
מען רעדוצירט די ריסק דורכן טוהן צוויי זאכן אויפאמאל וואס יעדע איינס פון די צוויי רעדוזט די ריסק פונעם צווייטן. שמור לי ואשמור לך. עפעס אזא מין איידיע, יא. אקעי. לאמיר טרייען צו מאכן עפעס א שטיקל משל. לאמיר זאגן אז איינער קויפט ריעל עסטעיט
אין מענהעטן. יא. אקעי. יעצט ער גייט צאלן לאמיר זאגן צען מיליאן דאלער פאר ריעל עסטעיט אין מענהעטן, און אונז ווייס מען דאך שוין, בדרך הטבע קען ריעל עסטעיט אין מענהעטן נישט אראפגיין. אבער אויב ס'גייט געשען עפעס שלא כדרך הטבע און ריעל עסטעיט אין מאנהעטן גייט יא אראפ, קענסטו דערלייגן זייער אסאך געלט, האסט אריינגעלייגט צען מיליאן דאלער. יעצט לאמיר אפירנעמען אונז האמיר דאך צוויי ליסטס, אונז האמיר א דרך הטבע ליסט אונז האמיר א שלא כדרך הטבע ליסט, סאו אונז גיימיר אפירנעמען די שלא כדרך הטבע ליסט און אונז גיימיר קלערן וועלכע שלא כדרך הטבע קען געשען אז מאנהעטן ריעל עסטעיט זאל אראפגיין.

און פאר זייער א לאנגע צייט האבן מענטשן געציטערט פון האבן אפיסעס אדער וואוינען אין הויכע בנינים.
אקעי, דאס איז איין משל. דעמאלטס איז ריעל עסטעיט אין מאנהעטן זייער שטארק אראפגעגאנגען. משל נאמבער טו, נישט צו לאנג צוריק, איז געווען קאוויד. מען האט נישט געקענט אריינקומען, זייער אסאך אפיס בילדינגס אין מאנהעטן זענען געווען ליידיג. און אויסער דעם האבן מענטשן מורא געהאט צו זיין אין פאפולעטעד עריעס, אין אזעלכע פלעצער וואס איז דא אסאך מענטשן צוזאמען. איז זייער שטארק אראפגעפאלן ריעל עסטעיט אין מאנהעטן אקעי. סאו לאמיר נעמען די צוויי משלים. סאו איך גיי יעצט און איך קויף פאר צען מיליאן דאלער ריעל עסטעיט אין מאנהעטן און איך האב די ריסק אז וואס געשענט אויב ריעל עסטעיט אין מאנהעטן גייט אראפ פאר למשל די צוויי סיבות וואס אונז האמיר יעצט געשמועסט. וואס טו איך?

דאס הייסט איך זאל ווארטן אזוי לאנג און נישט שלאפן ביינאכט יענע שטיקל צייט? וואס זאל איך טון? סאו וואס איז די פראבלעם? אז די ריעלסטעיט גייט אראפ אדער אז דו שלאפסט נישט ביינאכט? שטייט זיך אז די פראבלעם איז נישט אז ריעלסטעיט גייט אראפ, די פראבלעם איז אז איך שלאף נישט ביינאכט, און די פראבלעם איז אויך אז מיין באנק גייט אנהייבן מיך צו איבערדרייען אז זיי פילן אז זיי זענען נישט גענוג סעקיורד מיט זייער מארגעדזש, און איך גיי דארפן אויפקומען מיט געלט.

שטייט מיר צו פונקט געמאכט לעצטע וואך פאריאר איך האב געהאט אז דאס איז אראפגעגאנגען די יא בקיצור ס'איז קודם האב איך געהיידזשעקט די שמועס אקעי.
יא בקיצור חיזוק און לחבן פון אלע זייטן אבער שלאפן ביינאכט בין איך מסופק צו כ'וועל קענען.
ני איך ווייס באמת אמת איז איך ווייס נישט.
אקעי דא קומט אריין א זאך וואס ווערט אנגערופן העדזשינג.
אקעי. אקעי העדזשינג מיינט אז דו טוסט אנדערע זאכן וואס ס'איז א געוויסע בחינה פון כשזה קם זה נופל. סאו ווייסט אז דו האסט נאך זאכן, למשל, אקעי, אויב ריעל עסטעיט פאלט, מיינט עס אז מענטשן פחד'נען אוועק פון אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, און דארפן זיי דאך עפעס טון מיט געלט, גייען זיי טון אנדערע זאכן מיט געלט, למשל זיי גייען קויפן גאלד. אקעי. זיי גייען קויפן זילבער.
יא. אקעי, סאו לאמיר זאגן אז איך נעם, אנשטאטס פון קויפן ריעל עסטעיט אין מענהעטן צען מיליאן דאלער ריעל עסטעיט, קויף איך אין מענהעטן נאר פינף מיליאן דאלער ריעל עסטעיט, און איך קויף פינף מיליאן דאלער גאלד. דאס איז לכתחילה, נישט בשעת די קריזיס. דאס איז לכתחילה, אוודאי. איינמאל ס'איז געשען קענסטו גארנישט טון, קענסטו דעמאלטס קומען פאר די חיזוק שמועסן, אבער איך רעד יעצט פון די, יא, דו טוסט זאכן וואס דו ביסט, דו בויסט אויף א געוויסע פארטפאליאו, א געוויסע פעקעדזש, אנשטאטס פון אריינלייגן דיין געלט אין איין פלאץ וואס ביסט אנגעוויזן אויף יענע פלאץ עס זאל גיין אזוי ווי דו האסט געוואלט ס'זאל גיין, לייגסטו אריין דיין געלט צוטיילט אין אנדערע פלעצער וואס איז דירעקט, נישט, ס'איז דירעקטלי פארקערט פון יענעם.
אה, סאו לאמיר זאגן אין די, ווען ס'איז דא א קריזיס, אזא קריזיס ווי לאמיר זאגן קאראנע אדער א ניין אילעווען אטעק, דעמאלטס גייט גאלד ארויף בדרך כלל?
מענטשן וועלן זוכן וואו צו אינוועסטן זייער געלט, סאו זיי גייען זוכן מער א אנדערע מין אינוועסטמענט ווי ריעל עסטעיט און זיי גייען גיין אפשר צו גאלד. אדער לאמיר נעמען נאך א משל, די אלע וואס זיי האבן געהאט אפיסעס אין מאנהעטן ביז יעצט, גייען דאך דארפן נאך אלץ פירן זייער ביזנעס און זיי גייען נישט קענען אריינקומען אין אפיס, סאו וואס גייען זיי טון אין אזא פאל? אפשר וועלן זיי דארפן מאכן זייערע מיטינגס אויף א טעקנאלעדזשי וואס ס'ווערט אנגערופן זום.
אקעי. און כ'קען קויפן שעירס אין זום.
אה, סאו כ'האב געכאפן דעם געדאנק. סאו די געדאנק איז אז טאמער גייט די ריעל עסטעיט אין מענהעטן אראפגיין וועגן, לאמיר זאגן ס'איז געשען קאראנע, דעמאלטס אין אזא פאל עט ער גיין, וואס נאך געשעהט ביי קאראנע? די ריעל עסטעיט פאלט אראפ, איינע פון די סיבות ווייל עולם עולם וויל זיך נישט צוזאמקומען אסאך מענטשן אויף איין פלאץ.

סאו וואס גייט די עולם טוהן אנשטאטס פליען צו מיטינגס? כ'מיין אונז מיינ'מיר, איך זאג דאך סתם אזוי, רוב מענטשן מיינען אז אז אז די רוב עירליינס מאכן געלט דורך די מענטשן וואס פארן וויקעישן.
נישט אמת. רוב געלט קומט פון די ביזנעסעס. מענטשן מענטשן פליען פאר ביזנעס מיטינגס, אקעי? און און און אפילו יעצט ווען ס'פאנגט אן זאכן צוריק צו קומען, און און זאכן גייען צוריק אזוי ווי פרי קאוויד, פאר פאר פאר קאראנא, איז האט זיך די עירליינס דערזעהן מיט א מורא'דיגע פראבלעם. זייער פראבלעם איז אז די אלע ביזנעס טרעוועלערס זענען געוואר געווארן די סוד אז מען קען אויך מאכן ביזנעס אן פליען.
און זיי האבן אויפגעהערט צו פארן. מען מאכט היינט מער זום מיטינגס, וואס פאר קאראנע, איך געדענק פאר קאראנע איז געווען, האלא ווען קען איך דיך טרעפן, מען דארף זיך, מען דארף מאכן א דיל און מען גייט פארן, איינער פליעט אהער און דער פליעט אהין מיטן מיטן פראפעשענעל בריעף קעיס און מען. און מען און מען קומט אן צו די מיטינג און מען ענדיגט די מיטינג און מען פליט צוריק אפגע'שחט'ן א טאג אפגע'שחט'ן א וואך אלעס פאר די מיטינג וואס מען דארף זיך זעהן עין בעין.
יא, איז געקומען א מצב אז פאר צוויי יאר האט מען נישט געקענט דאס טוהן. דו מיינסט אז די וועלט האט זיך אפגעשטעלט? די ביזנעס פיפל האבן געזאגט קוק אן יעצט קען מען זיך נישט מיטן לאמיר עס טרייען צו ערלעדיגן אויווער די פאון אדער אויווער זום. און פלאי פלאים געוואר געווארן אז מען האט געקלאוזט די דיל.
ס'איז געשעהן.
ס'איז געשעהן די דיל. און זיין באנק אקאונט איז נישט געווארן ליידיגער פון דעם, מאכט ער א חשבון, רבונו של עולם, וואס דארף איך מיך אפ'הרג'ענען מיינע טעג און יארן מיט פליען א גאנצן טאג? וואס דארף איך ווארטן אויף קאוויד זאל מיר דאס קומען דערציילן?
יא, איז אפילו פופציג זעכציג יעריגע מענטשן וואס געווענליך איז זיי זייער שווער צו מאכן טשעינדזשעס אין זייער ביזנעס, און די די די יונגערע מענטשן זענען געווען די וואס האבן גענוצט טעקנאלאדזשי פאר די מיטינגס, האבן זיך די עלטערע אויך אויסגעלערנט, מען קליקט, דאבל קליק זום און ס'עפענט זיך אויף עפעס א זאך, סאם האו געשעהט עפעס א נס און יענער מענטש זעהט מיך פון די אנדערע עק וועלט, איך דארף נישט פארן אויף דעם קיין אוסטראליע און קיין און קיין לאנדאן און קיין בעלזשום, איך קען האבן מיינע מיטינגס אלל אווער די ווארלד דורך זום, און דאס איז נישט קיין גוטע נייעס פאר די עירליינס.
אקעי. זיי פרובירן ווייטער צו ארויפברענגען זייער, קיצור די עירליינס היינט צוטאגס וואס די עירליינס זענען געווארן איז מער די וועקעישאנערס ווי די ביזנעסעס.

ס'קומט א מצב אין די וועלט אז מען קען נישט פליען, און ביזנעס קען נישט ווערן געהאנדלט דורכ'ן פארן איינער צום צווייטן, גייט גייט די עולם זיין געצווינגען צו נוצן מער זום, און אויב די עולם איז געצווינגען צו נוצן מער זום, גייט זומ'ס סטאקס ארויפגיין אסאך מער. באט דא קומט דא קומט אריין מסתם זייער אסאך מסתם חכמה און עקספיריענס אבער אויך שפעקולאציע, ווייל איך קויף א סטאק אין א קאמפאני, כ'מיין איך דארף קענען יעצט אויסרעכענען אויב די סטאק פאלט וואס די סיבה קען אפשר זיין, און וואס ס'קען זיין די צד השני דערפון, די סטרא אחרא דערפון. סאו קענסט עס מאכן אזוי סאפיסטיקעיטעד ווי דו ווילסט, איך מיין יא ס'קומט אריין חכמה מיט דאס אבער ס'קומט נישט ווען מען לערנט זיך עס גוט אויס די סקיל איז איז איז קען מען זיך אויסלערנען זייער גרינגע פשוטע סטרעיט פארווארד מהלכים פון העדזשינג, מען דארף נישט זיין די גרעסטע חכם, אוודאי איז דא די ריזיגע העדזש פאנדס וואס זיי מאכן דאס פון פון פון. פון עכט סאפיסטיקעיטעד זאכן קענסט העדזשן געז מיט מיט אויל מיט מיט לעקטעריק קארס מיט כ'מיין איך קען אריינגיין מער אין משלים אז דו ווילסט אבער אבער ס'פעלט עכט נישט אויס פאר א פשוטע מענטש צו אריינגיין אזוי סאפיסטיקעיטעד אנלעס ס'איז דא מענטשן וואס זיי לאוון סאפיסטיקעישן און זיי קענען אריינגיין אין עס. און יא, דאס שמועסט מען אויס ביי די קאורס ביי דיינע קאורסעס אויכעט, די סאפיסטיקעישן שבו.
יא, איך וועל דיר זאגן א זאך, פנחס, די סאפיסטיקעישן שבו איז צו טרעפן די וועג עס צו טון סימפל. וואו, דאס איז א שטארקע ליין. יא. מיין עקספיריענס איז אז עני טיים וואס א מענטש טרעפט א ווערי ווערי ווערי סאפיסטיקעיטעד מהלך פון אינוועסטמענטס איז דא שטארקע טשענסעס אז ס'גייט נישט ארבעטן.

און נישט ווייל די גרינג איז יא גוט, נאר איך וועל דיר זאגן א גרויסע סוד, אז דיין פאר דיך וואס איז פאר דיר גרינג, איז פאר א צווייטן סאפיסטיקירעט, און וואס פאר א צווייטן סאפיסטיקעיטעד קען זיין פאר דיך גרינג, ס'האט נישט קיין שום שייכות איינס צום צווייטן. דו דארפסט טרעפן די זאך וואס ס'ארבעט פאר דיר. דארפסט טרעפן דיין דיין געים. קענסט נישט שפילן יענעמ'ס. און ביי די וועי, די לעבן איז די זעלבע זאך. זייער אסאך מענטשן וואס זענען נישט מצליח אין זייער לעבן, אגעין, סיי ברוחניות, סיי בגשמיות, איז ווייל זיי טרייען צו לעבן א צווייטנס לעבן. דארף לעבן די אייגענע לעבן. דארף לעבן די אייגענע לעבן, און די גוד ניוז איז אז דאס איז די סימפלעסט, און דארטן קענסטו מצליח זיין. און די בעד ניוז איז אז ווען דו טרייסט צו לעבן א צווייטנס הצלחה, איז עס זייער קאמפליקעטעד פאר דיר, און יענער איז מצליח ווייל פאר יענעם איז עס סימפל, און דו קענסט ניטאמאל מצליח זיין דארט, בדרך הטבע. וואו. ר' חיים א שאלה.
מיך גענומען אריין שטופן מיין שאלה. אקעי, סאו די שאלה איז אז דו האסט אמאל געזאגט אז געלט ווערט נישט פארלוירן, געלט אויפן סטאק מארקעט, נאר ס'גייט פון ראובן צו שמעון.
ס'ווערט געטרענספערט.
ס'ווערט געטרענספערט. סאו די שאלה איז, וועסט מיר זאגן צו כ'האב עס גוט פארשטאנען, אז ווען, לאמיר זאגן ווען ראובן קויפט א סטאק פון שמעון, יא? און די סטאק פאלט. איז וויאזוי קען מען זאגן, וויאזוי קענסטו חיים זאגן אז די געלט איז פשוט געטרענספערט געווארן אין די צייט וואס יענער האט דאך אגאנצן צייט, שמעון האט דאך אגאנצן צייט געהאט די געלט, די הונדערט דאלער וואס ראובן האט געצאלט פאר די סטאק, אודה ולא אבוש, איך בין נישט זיכער איך האב פארשטאנען די שאלה, אבער דו וועסט פארשטיין בעסער ווי איך. יא, איך מיין אז איך פארשטיי וואס יענער מיינט צו פרעגן, איך האב זייער נישט ליב צו זאגן וואס יענער מיינט צו פרעגן, אבער. אבער אבער אבער איך פיל אז ס'איז באמת א גוטע שאלה און און און די וועג איך זאל עס קענען עקספלעינען איז דורך דורך דעם וואס איך עקספלעין אביסל די שאלה.
אקעי. אז מענטשן ווי איך זאלן אויך פארשטיין.
אז יעדער זאל פארשטיין. אקעי. אפילו קלוגע מענטשן. שוין. סאו יעצט האמיר געשמועסט אז ס'איז א גרויסע מיסטעיק וואס מענטשן זאגן די סטאק מארקעט, מ'האט פארלוירן געלט אין די סטאק מארקעט. ס'איז ענדערשער צו זאגן כ'האב געטרענספערט געלט צו א צווייטן אין די סטאק מארקעט.

צו שמעון פופציק דאלער ווייל אויב שמעון האט פארקויפט פאר ראובן די סטאק פאר הונדערט דאלער און ס'האט געטראסקעט צו פופציק דאלער קומט אויס אז אז די וועליו פון די סטאק איז באמת פופציק דאלער נישט הונדערט דאלער סאו ווער האט באקומען דא פופציק דאלער וואס ראובן האט געקויפט אויף אזא שלעכטע פרייז? שמעון.
שמעון. סאו ס'איז געטרענספערט געווארן פופציק דאלער פון ראובן צו שמעון. יעצט.

און וואס דיין דזשאב דארף זיין ווען דו טוסט עני טרענזעקשאן אין די סטאק מארקעט, דו דארפסט אריינקומען מיט א, געב א קוק אן די מארקעט, אזוי ווי מאך דיך אויף גוט די אויגן און קוק עס אן, און זע דארט וויאזוי די עולם פאטשקעט ארום מיט דיינע געלט, און מען דארף פשוט זען וויאזוי עס קען ווערן צוריק געטרענספערט די געלט וואס איז מיין געלט עכט, פון דארט ווי ס'ליגט ביי די זרים, אריין צו ס'זאל זיין גוט פאר די אידן.

אי קעי עס טי אי איי ען לייק ניען דאט קאם.
פיין, א גרויסן שכוח ר' חיים. שכוח פאר דיר.